א גוטן ערב שבת קודש, פרשת משפטים, פרשת שקלים, און ס'אויכעט ראש חודש, די בעסטע און די באליבסטע חודש פאר אונז. משנכנס אדר מרבין בשמחה, עס וועט קומען אסאך שמחה, כפי מאי דעבידתא, ווי דאן מתעללתא, לויט וויפיל צרות כלל ישראל דורכגעגאנגען די לעצטע צוויי יאר, לויט אזוי זאל אונז דער אייבישטער דערפרייען, שמחנו כימות עניתנו. כ'האב געוואלט זאגן נאכאמאל פארן עולם. ס'קומט טאקע צייטן פון שמחה, אבער יו שודנט אביוז דעס געטרינקעכץ, כ'האב ענק געזאגט, איך זאג, יעדער איינער מעג טרינקען וויפיל ער וויל, נאר וואס? גרעיפ דזשוס און וואסער, וויין, ושם אלהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, כ'וויל זאגן פארן עולם, ברענגטס נישט אריין וויין אין שטוב, ביקאוז יו וויל ריגרעט וואי יו דיד איט, איי וועסט דאך האבן א פראבלעים, ס'שטייט דאך. אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, איז וויל איך דיר זאגן, ווען דאס וועט זיין דיין איינציגער פראבלעם אויף יענע וועלט, זאלסטו וויסן אז דו האלטסט שוין נאך אלעם, סאו רבותי סטעי סעיף, דו מי ע פעיווער. א גוטן ערב שבת הרב ר' נחום, דא רעדט שלמה טארעם ביי ר' משה טארעם עליו השלום'ס זון, כ'האב געהערט נאכזאגן פון אייך, איר געהאלטן מיט די דרשה וואס איר זאגט יעדע וואך, אז דאס אז מ'זאגט גימל בשלח, שנים מקרא ואחד תרגום פרשת המן האט אפשר מיין טאטע אויפגעטראפן. וויט אלל דו ריספעקט ר' יענקל איז געווען א הייליגער איד און מיין טאטע עליו השלום איז אויך געווען א הייליגער איד ער האט נישט אויפגעטראפן קיין זאכן נאר אפשר האט איינער אייך דאס געזאגט און ס'איז דא א איד וואס הייסט מענדל ווייסבוים ער וואוינט אין אנטווערפן ער איז געווען א חסיד פון ר' איציקל פון ר' יענקעלע און להבדיל לחיים היינט פון ר' לייביש. ער האט ארויסגעגעבן א ספר ילקוט מנחם און דארט שרייבט ער א מקור דאס זאגט מען אויך פון הייליגן שינאווער רב איז אזוי, מיין טאטע עליו השלום האט דאך אונז געזאגט ווען איך בין נאך אלט געווען דרײַ יאר, זעכציק יאר צוריק, סאו די גאנצע וועלט ווייסט דערפון.

וואס איר קענט נאך יעצט פרעגן די איד רבי עקיבא גאנץ לעבט נאך ברוך השם ביז הונדערט צוואַנציק יאר ער איז אלט באלד הונדערט יאר איר קענט אים אליין איבערפרעגן איך קאל נאך נאר נישט זאל איך אייך חס ושלום באדערן אדער מחולק זיין איך בין נישט מחולק מיט אייך אויך נישט מיט רבי יענקלען די גוטע זאכן וואס איר טוט צו העלפן קינדער טוט איר געוואלדיג און איר טוט גוט איר האט גענוג איר האט וואס צו טון מיט די צייט איך ברויך מיך נאר אננעמען פאר מיין טאטענס כבוד מיין טאטע האט נישט אויפגעטראפן קיין זאך ער איז געווען זייער אן ערענסטער מענטש. נישט געווען קיין רעבעלע ווי די פאלשע רעבעלעך וואס זיי לויפן ארום מיט די זיידעס מיט די שעלטן פאר די זיידעס אליין מאכן פרנסה אויף די זיידעס א טאטע האט דאס נישט געווען ער האט זיך געארבעט פאר א שטיקל ברויט טאג און נאכט אזוי לאנג ער האט געלעבט פאר אן ערליך שטיקל ברויט און ער האט נאכגעזאגט וואס מ'האט געלערנט אינדערהיים סאו דא האט איר א א זאך וואס איר קענט פרעגן אויב איר ווילט שכוח נאכאמאל פאר א גוטע ארבעט א גוטע וואך. איך הער וואס דו זאגסט, ווען איך בין געווען דארט אין אנטווערפן האט מען געזאגט ביי רבי יענקלען ביים טיש אז שטייט פון ר' מענדעלע רימינובער, זאגט ער אז עס שטייט נישט פון אים, רבי עקיבעלע גאנץ האט עס געקענט לערנען ביי זיין רבי'ן ביים פאיער רבינ'ס טאטן, איך פארשטיי איך האב איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט, איך האב נישט קיין פראבלעם, נאר רבי יענקל האט זיך אויסגעדריקט, דער עולם האט געזאגט שטייט אין ר' מענדעלע'ס ספרים, האט ער געהייסן מען זאל אים ברענגען אלע ר' מענדעלע'ס ספרים, אראפגעלייגט אויפן טיש זוכט דאס אלעס וואס איך זאג אבער ס'דא זאכן וואס אונז האמיר בקבלה אבער דאס שטייט נישט. יעצט, איינער האט געזאגט דעמאלטס אז דאס האט ר' משה טורעם אויסגעטראפן ווייל זיי האבן געהאט א חשבון אז ר' משה האט גערעדט דערפון אלעס האט ער עס געזאגט אבער נישט אלס א בזיון איך וויל דיר זאגן דעם מ'האט אויסגעטראפן שייעלע ב"ר משה מ'האט אויסגעטראפן אזויפיל זאכן כ'האב פונקט גערעדט די וואך מ'האט אויסגעטראפן אז פרויען זאלן באקן בצוותא חדא צען פרויען זאלן באקן אינאיינעם איך ווייס נישט פון צען פרויען ס'מעגן באקן הונדערט פרויען אויב ס'האט נישט קיין שיעור חלה טאר מען נישט מאכן א ברכה און אויב ס'האט א שיעור חלה מעג איין פרוי אליינס אויך מאכן א ברכה נאר דאס איז די נייע זאכן וואס מ'טוט ערפינדן ג' בשלח ס'דא עפעס איינער עפעס א די סדר פאלט אין די ניינטע שעה און רעדן די אלע זאכן קען מיר אונז די אלע זאכן איז געזאגט געווארן כל המוסיף איז גורע דאס אלעס וואס דאס טוט אז ס'מאכט מענטשן צודרייט יעדע פרוי וויל געבן חלה אז זי באקט א שיעור חלה דארף זי געבן און אז זי באקט נישט איז זי פטור פון צו געבן, בפרט נאך אין חוץ לארץ, חלת חוץ לארץ איז נאר א דרבנן עניוועי, איז במילא דאס איז וואס איך האב געוואלט, איך האב געוואלט זאגן וואס רבי יענקל האט געזאגט אז הבו דלא להוסיף, אבער איך האב נישט געמיינט עפעס שלעכטס אויף דיין טאטן חלילה. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי בעטן איך זאל זיי געבן נאך פלעצער מראה מקומות ווער ס'רעדט פון די זאכן וואס איך רעד פון די גאווערמענט פראגרעמס וואס מען נעמט און פון די מינות וכפירה און אזוי ווייטער. די וואך האט מיר איינער אריין געשיקט עטליכענע און וויל איך עס גראד ארויף שטעלן. איך האב געוואלט בעטן ר' מנחם דא דא צוויי פון פשוטע אינגעלייט וואס האבן געמאכט צוזאמגענומען פון רבנים און דאקטוירים א ליין וואס הייסט קול החיים קול החיים און און פשוט ס'איז דאך נישט דא קיין וועג וויאזוי עס געהעריג איז מ'פראבירט עס צו צושפרייטן וויפיל מ'קען ווייל די רבנים מיט די מוסדות מאכן געלט אויף יעדן וואקסין איז אפשר וואלט מען געקענט מפרסם זיין די נאמבער, איר קענט עס אליין הערן וועט עס זעהן, סעווען וואן עיט טו טו טרי פייוו פייוו טרי פייוו, נאכאמאל סעווען וואן עיט טו טו טרי פייוו פייוו טרי פייוו, און מען קען דארטן ארויסנעמען אלע דאקומענטן מיט זאכן אויף דעם ענין פון וואקסינען, און נאכדעם אויף די היינטיגע בפרט. און נאכדעם איז דא א קול החינוך וואס איז אויך די יחידים, פשוט אינגעלייט האבן צוזאמען זיך גענומען און ווייל זיי פראבירן דאך צו צו דערשטיקן די אלע קולות די די גרויסע פעקטאריס וואס מאכן געלט פון די רעגירונג ממילא טאר מען דאך מוז מען דאך לערנען קאמאן קאר ס'איז געווארן א נייע זאך מ'טאר גארנישט האבן קיין מוסד אויף ארץ הקודש מ'מוז נעמען געלט פון די רעגירונג אזוי האט באשלאסן די גרויסער מנהיג פון פון ווילאמסבורג און כ'דערמאן מיך א מעשה לעצטנס איז איז דא געווען עפעס א א פאלטשענער האט געזאגט עפעס א דרשה מיט א שויטענער האבן זיי געזאגט צוזאמען, בקיצור איך וועל נישט אריין גיין דא, די זאך איז די קול החינוך איז די נאמבער עיט פאר פייוו ניין ניין וואן וואן וואן או או עיט פאר פייוו ניין ניין וואן וואן וואן או או דארטן לייגן זיי ארויף די אלע עניינים וואס געהערט צו דעם ענין. ר' משה קעסלער איז א רב דא און און און עס איז געווען ביי א אסיפה דא וואס איז א רב דא אין וויזשניץ זייער א ערנסטע רב און אלע ערנסטע רבנים וואס האבן מברר געווען די זאך ווי ווייט די מען האט שוין דא באהאלטענערהייט געמאכט א שותפות מיט פערלס דא מיט די אלע ערגסטע ארגאניזעישאנס מיט די רעפארמער פאר א שווארץ יאר און מען מוז דאס לערנען דאס איז ממש על דעת א א די דרך פון רבי זכרונו לברכה געווען אן אן א זיז כל שהיא יא א זיז כל שהיא מיינט אפשר געלט כל שהיא בקיצור איז אויב איר קענט מפרסם זיין. נאכאמאל די נאמבער עיט פאר פייוו ניין ניין וואן וואן וואן או או, און אויכעט דאס איז שוין א דריטע ליין וואס דארטן דאס איז דאך ער איז דאך מאכט אויף די גאנצע וועלט דער הייסט קול חומת הדת דאס איז רבי יעקב דוב כהן ער נעמט ער האט נישט גארנישט קיין נישט קיין כבוד נישט קיין געלט פון די ליין ער איז פשוט מעורר אויף זאכן וואס וואס ווער ווייסט וויפיל פערצענט ער האט מונע געווען אז די רבנים זאלן זיך שרעקן צו צו טון וואס זיי ווילן. על כל פנים, אי אז איר ווילט קענט איר מפרסם'ן די נאמבער אויך, דאס איז אויך דאס אויך א מצוה, דארטן איז דארטן איז דא אלע ענינים וואס מען דארף מעורר זיין, וואס איז דאס זיבן וואן אייט טרי סיקס טו אייט אייט או או, זיבן וואן אייט טרי סיקס טו אייט אייט או או, וויאזוי איר פארשטייט, איר קענט זיך אליין איבערצייגן, איך מיין איר דארפט נישט האבן מיין דעת, נאר עס איז פשוט דא, נישט דא קיין וועג, די די חלק פון די וואקסינען ברענט דאך, איז ממש א מצוה, מען רעדט דאך שוין פון די גשמיות פון אידישע קינדער, פון רחמנא ליצלן וואס גייט פאר. שפילן זיך ארום מיט די נשמות פון אידישע קינדער מיט די גשמיות און קול החינוך, די נאמבער פון עיט פאר פייוו דאס איז פשוט אויף די חלק פון די פארשאלטענע קאמאן קאור מיט קריטיקעל טינקינג מיט די אלע אפיקורס'ישע זאכן וואס זיי האבן אריינגעברענגט און זייט געבענטשט און די אייבערשטער זאל העלפן זאלט קענען אסאך זאכן אויפטוהן פאר די וועלט און וואויל איז אייער חלק אשריכם. איך שטעל דא ארויף פון חומת הדת איז עס זייער וויכטיג, איך האב די גאנצע צייט געטענה'ט, מענטשן פרעגן באזעצט אין ארץ ישראל וואס זיצט אין אמעריקע. קודם כל די תירוץ איז ווייל דארט איז דאך א מורא'דיגע מקום סכנה נישט סתם מורא'דיג די אראבער מיט דעם מיט יענעם און נאכדעם אין די מעדיקעלס איז עס זייער צוריק געבליבן איך האב ענק שוין געזאגט איך האב געהאט א פרשה וואס איך האב געמאכט א מקווה פאר א איד און ער האט מיר געגעבן א בעט וואס האט געהאט אַ נאַדל, נאַדל, דאָס איז אַ שרץ, וואָס האָט זעקס פֿיס, דרײַ אויף איין זײַט, דרײַ אויף די צווייטע. עס האָט מיר אַרומגענומען איינע פֿון די פֿינגער פֿון די פֿיס, האָט מיר גוט אַרײַנגעשטאָכן. ס'איז שוין געקומען אַ רויטע לײַן, ס'איז שוין געווען אַזוי ביז די פֿיס-מאָסל. בין איך אַרײַן דאָרטן צו טרם. טרם איז דאָרטן דאָ אַזאַ, פֿאַר אויסלענדער, אַ שפּיטאָל, אַרב די האָספּיטל, אַזוי ווי דאָ איז דאָ אַ סך האָספּיטלס, אַרב די האָספּיטל, די קליניקס, די מעדיקל סענטערס. האָט ער מיר געזאָגט, הער מיך אויס, איך זאָל וויסן וואָס פֿאַר אַן אינפֿעקשאָן דו האָסט. ס'איז דאָ אַ פּאָר טויזנט אינפֿעקשאָנס. דיך אראפשניידן דעם פינגער. זאג איך אים איך דאנק דיר זייער, זאגט ער ניין האב איך דאך געוואלט ענדיגן, דו ביסט יא אן אמעריקאנער, נעם אן עירליין טיקעט און פאר אהיים, דו דארפסט נישט קומען דא דיך צו דאקטערן אזאלכע ערנסטע זאכן, כ'בין אהיים געקומען, כ'האב דערציילט מיין זון פארוואס איך בין אהיים געקומען, זאגט ער איך פארשטיי דיך נישט, דו ווייסט אז דו האסט א זון, וואס איז אין די מעדיקעל פיעלד פארוואס קאלסטו מיך נישט, איך וואלט דיר גראד געזאגט קום אהיים, איך האב דא א דאקטער, ס'הייסט פיוזשען אזוי הייסט עס, און ער איז זייער גרויס, ער איז פון די גרעסטע. ס'איז אין אפסטעיט ניו יארק פאר מענטשן וואס זיי באקומען אזא טיק, א בייט פון א טיק, ס'איז מ'קען משוגע ווערן דערפון נאך און שטארבן, איז דאס אזא זאך זיי האבן א פיוזשען, זיי לייגן אריין אין די וועין א געוויסן ווייסט א גרויסן בעג, עס האט אין זיך בערך א ליטער אדער מער, און זיי לייגן עס אריין אין דער און זיי זאגן דיר גראד צי ס'איז אלעס אויסגעהיילט געווארן צי נישט, און טאמער נישט זאגן זיי קום צוריק צוויי טאג שפעטער וועט מען דיר געבן נאך איינס. ביי מיר גראדע די ערשטע מאל ס'איז נישט אויסגעהיילט געווארן, ער האט געזאגט ער זעט נאך טרעיסעס, ער וויל איך זאל צוריק קומען צוויי טאג שפעטער, כ'האב גענומען נאך א פיינט, נאכן צווייטן פיינט זאגט ער יעצט קענסטו גיין געזונטערהייט אהיים, בין איך גראד צוריק געפארן אויף ארץ ישראל וואו כ'האב געהאלטן אויף אינמיטן מאכן א מקווה, אז ער האט מיר לכתחילה געזאגט דער דאקטער פון טרם, אונז האמיר דאס נאכנישט דא אין לאנד, וויבאלד אונז זעמיר נישט אפ טו דעיט ווי אין אמעריקע. איך מיין אז אין אמעריקע איז אויך נישט דא איבעראל, ווייל לעצטנס בין איך געגאנגען אין בארא פארק האב איך געזעהן געוויסע שפיטעלער, מעדיקל סענטערס שרייבן ווי יוז די סיסטעם אוו פיוזינג. קען זיין עס איז נישט פאר דעם, אבער עס איז נישט מיינע ביזנעס. פרעגן מיך מענטשן, אז דו האסט געקויפט א הויז דארט, דו וואוינסט דארטן, און וואס דרייסטו דיך דא? זאג איך, איך וויל דיר זאגן, קודם לאזט מען מיך נישט אריין יעצט וועגן די קאוויד, און צווייטנס זיי זענען נישט אפ טו דעיט, טאמער ס'איז א ערנסטע פראבלעם מוז מען עניוועי דא קומען, איך קען אסאך אידן, וויזשניצע חסידים, זיי האבן זיך דארט באזעצט,

כ'האב אנדערע קרובים וואס האבן זיך געלאזט צוואה אז מ'זאל זיי לייגן אין ארץ ישראל האבן זיי טאקע דארט געלייגט, כ'האלט אין איין טראגן האט די וואך אויך געטראגן א מענטש א ראש הקהל אין קלויזענבורג, און יעדער טוט וויאזוי ער פארשטייט, אבער צו גיין דארט קרענקען און נישט האבן קיין רפואה צו ליגן אין ארץ ישראל דאס איז שוין א שטיקל נארישקייט, עניוועי למעשה קומט יעצט ארויס מורא'דיגע זאכן און איך האב דאס געזאגט די גאנצע צייט אויף מיין האטליין ווייל כ'האב עס געליינט אין די אלע נייעסער אבער דאס איז געווען סעקענדערי ניוז און נישט די ערשטע. נישט. אבער זיי זענען שוין יעצט מודה, מדינת ישראל האט איינגעשטעלט דאס גאנצע לאנד מיט כח אז יעדער מוז נעמען דעם וועקסין, ווייל די מדינה קריגט פאר יעדן וועקסין א סערטען אמאונט אוו מאני, און איך וויל זאלסט עס אויסהערן, ס'איז נישט מיין פאנטאזיע, איז במילא וואס האב איך צו ליגן, וואס האב איך צו גיין זיך היילען אין ארץ ישראל, דאס גייט דאך וויאזוי דער פאליטיקעל וואטעווער דרייט זיך, איז מוראדיג, ס'איז נישט צום גלייבן. כ'האב עס שוין געזאגט, ס'איז געווען איינער בערנארד בערגמאן, ער איז געווען א שוואגער מיטן ספינקער רעבן, זיי האבן געהאט א שותפות דא, זיי האבן ארויסגעטראגן מענטשן, אין דעם איז געווען דער ראש ממשלה, דוד בן גוריון, א שותף, און מען האט געלאכט פון יעדן, מען איז געקומען אריין, מען האט געזאגט דאס קינד איז געשטארבן, עס האט געהאט אזא קעטשי קראנקייט, מען האט אים גראד באגראבן, און זיי האבן עס פארקויפט פאר פופציג טויזנט דאלער אויף אויסלאנד, דאך אזאלעכע רוצחים, ווער קען זיי טראסטן, נאר גראדע די אמעריקע שטייט שוין היינט נישט מיט אסאך ווייניגער פון זיי, יא, עס איז די זעלבע בלאף, די זעלבע גניבה גזילה. און די זעלבע לגיונות און שוין און דו קענסט דא גארנישט טון און מען לעבט אין אזא שקר און פארטיג וויל איך דא ארויף לייגן אז איר זאלטס הערן פונקטליך וואס מען גיבט איבער א באריכט וועגן דעם קראנקהייט אין ארץ ישראל און וועגן די נידלס. מיטאג פרשת בא די צוועלעפטע מעלדונג, יצא המרצע מן השק, סוף גנב לתליה, ווי באריכטעט דא נעכטן ביים פינפטן מעלדונג, איבער דעם אז ס'איז ארויסגערינען די קאנטראקט פון פייזער מיט מדינת השמד, און אז די מדינה האט אונטערגעשריבן אז בתמורה פון דעם וואס זיי וועלן איבערגעבן די אלע אינפארמאציע אויף די פריוונגען וואס זיי מאכן מיט די בירגער פונעם מדינה וועלן די קאמפאניס פייזער און מאדערנע זיי אהערשטעלן די גרעסטע קוואנטום פון וואקסינען, דאס איז וואס מען ווייסט און ס'איז אפן ארויסגערינען, און מעגליך אז ס'איז פאראנען נאך פארהאנדלונגען וואס זענען געווען אונטערן טיש און וועלן ארויסרינען בעתיד, ווערט היינט באריכטעט אין איינע פון די גרעסטע פרייע צייטונגען אין איזרעאל, אין זייער עקאנאמיק און פינאנץ אפטיילונג, א גאר ווייטגרייכנדע און עפעקטירנדע נייעס וואס וועט האבן מעגליך שטארקע נאכפאלגן אויפן פארשפרייטונג פון די וואקסינען איבער די גאנצע וועלט. בכלל און איבער אמעריקע בפרט, קודם געבן מיר דא איבער די נייעס אין קורצן און מיר האפן בעזר השם אויסצוברייטערען לפרטים ופרטי פרטים אין די שפעטערע שעות, עס ווערט באריכטעט אז די קאמיסיע פון העלסינקי, דאס איז א קאמיסיע וואס גייט אן שוין פאר לאנגע יארען אין איזרעאל וואס זיי דארפן, מאכן די מסקנות און געבן די באשטעטיגונג צו מאכן אלע מיני גענעטישע אדער מעדיצינישע פריוונגען אויף מענטשן צי אויף ענימעלס אויף חיות און עס איז פארמירט פון אסאך דאקטוירים געריכט מבינים סייענטיסטן און חוקרים ווערט אנגעפירט דורך איינעם א גרויסע פראפעסאר מיטן נאמען איתן פרידמאן און זיי דארפן זעהן אז אלעס זאל געטאן ווערן אין צוזאמענהאנגען עס זאל שטימען מיט די געזעצן, סיי די אינטערנעשאנעל געזעצן און סיי די ארטיגע חוקי סדום, ס'איז אבער נישט אזוי ווי א רעגירונגס אפיס, אט די, זיי רופן עס ועדת העלסינקי, איז ערווארטעט אין די קומענדיגע מעת לעת אז זיי וועלן אויסרופן אז פייזער טוט דורכפירן אין איזראעל פריוונגען אויף מענטשן אן קיין באשטעטיגונג, די קאמיסיע וואס איז געשטעלט אויף. אויפזיכט, דאן ווען מען מאכט פריוונגען אין מענטשן, איז ערווארטעט זאלן איבערגעבן דעם חוות דעת זייערע פארן געזונטהייט מיניסטעריום פונעם מדינת השמד, און דארטן טוען זיי באשטעטיגן אז די פראצעדורע פונעם וואקסינעישאן וואס די מדינת ישראל, מדינת השמד, טוט פירען אינאיינעם מיט פייזער, איז א קלינישע פארשונג און צוליב דעם מוזן זיי באקומען פאר דעם זייער באשטעטיגונג פון פאראויס, און די קאמיסיע קען אויך קובע זיין אז אויפן מדינת השמד ליגט א פליכט זאפארט אויפצוהערען אריבערצופירען כל מיני וויסנשאפטליכע און מעדיצינישע רעפארטס פאר פייזער, א גרויסע דאקטערין, מן הסתם איז זי פון די. קאמיסיע אויך, זי הייסט תהילה שווארץ אלטשולער, זי איז גרויס אין געריכט הבנה און אין איינע פון די ציוניסטישע ארגאניזאציעס פאר דעמאקראטיע, דריקט זיך אויס אז צו זאגן אז דאס איז נישט קיין פארשונג איז א ליגנט, די געזונטהייט מיניסטעריום פונעם מדינת השמד האט שוין געענטפערט אז ס'נישט דא קיין שום באדערפעניש מיטן באשטעטיגונג פון די קאמיסיע פון העלסינקי און דער פריוונג. די טרייעל איז שוין תם ונשלם. יעצט אביסעלע מער פרטים אין די נייעס? די בריוו וואס גייט קומען פון די העלסינקי קאמיסיע האט גאר א שטארקע געוויכט און איז ווייט גרייכנד, ווייל די קאמיסיע קען קובע זיין אז אויף די מדינת השמד ליגט א פליכט אויפצוהערען אריבערצופירען וויסנשאפטליכע רעקארדס פאר פייזער, א זאך וואס קען גורם זיין אז די מדינה וועט דארפן צושטערען זייער. אפמאך און קאנטראקט מיט פייזער. די צווייטע זאך איז אז די קאמיסיע קען אויך פאדערען אז מען דארף לאזן צו וויסן טאן פאר אלע בירגער דארט אין די מדינה אז די רעזאלטס פון דעם וואקסינעישאן זאל אריבער געפירט ווערן צו א דריטע זייט דאס מיינט צו א צד שלישי זאל אויך האבן אויפזיכט דערויף און אזוי אויך צוצווינגען די געזונטהייט מיניסטעריום אז זיי דארפן באקומען א עקסטערע באשטעטיגונג פון די אלע וואס באקומען אט דעם, דעם וואקסין אין די נושא. די דריטע זאך איז אז דאס פאדערט זיך נישט פאר די קאמיסיע און נישט פאר די אלע בירגער פון די מדינה קיין שום פאדערונג זיך צו באנוצן מיט געזעצליכע באמיאונגען מיט געזעצליכע סארטן חלקים דאס מיינט אריינגיין אין געריכט הויז און ענליך. דער קורצער בריוו פונעם קאמיסיע וואס זי איז מודיע אז זי טוט נישט באשטעטיגן דעם פריוונג דאס קען חרוב לייגן די גאנצע פראיעקט פון פייזער. אינאיינעם מיטן מדינת השמד. נאך א נקודה, איז אז פייזער וועט זיך נישט קענען ווענדן צו די fda און פאדערען די לעצטע באשטעטיגונג פארן וואקסין, ביז דערווייל איז דא נאר אן עמערדזשענסי באשטעטיגונג וואס איז אינגאנצן נישט אין פארגלייך צו א געווענליכע באשטעטיגונג פון די fda, און זיי גייען מיט אזא מהלך דאס נישט קענען פאדערען פון די fda ווייל ס'לייגט זיך נישט אויפן דעת אז די fda וועט געבן א ענדגילטיגע באשלוס אויף די ווירקזאמקייט פון די וואקסין געבויעט אויף א קלינישער א קלינישער פארשונג אויף מענטשן וואס איז גע'פסל'ט געווארן דורך די העלסינקי קאמיסיע פון איזרעאל. און נאך א נקודה איבער די אנהייב נייעס וועגן די דאקטאר תהילה שווארץ אלטשולער, זי זאגט אז ווער עס וויל קומען טענה'ן אז ס'רעדט זיך נישט פון קיין. פארשונג אויף די מענטשן איז א פשוטער ליגענער, ס'האנדלט זיך דא פון א די ברייטסטע פארשונג וואס איז נאר געווען אויף מענטשן אינעם איין און צוואנציגסטן יאר הונדערט, און עס טוט אהערשטעלן אדער איבערקערען די מדינה צו זיין די גרעסטע פעלד פון פריוונגען אויף מענטשן און. מיר וועלן שוין נישט זאגן אז אין א פון די בעקראונד פאר די גאנצע וועלט, און עס איז געווען א פליכט צו לאזן וויסן פאר די איזרעילי בירגער מיט דעם אז זיי זענען די האזעלעך אויסצופרובירן, אזוי איז מסביר די דאקטער תהילה שווארץ אלטשולער וואס זי שטיצט אין דעם שטעלונג פון די העלסינקי קאמיסיע, אין א געשפרעך מיט דעם צייטונג. בקיצור, דא איז אין קורץ פון די נייעס וואס דאס די משמעות פון דעם איז אז אן צו נעמען א שטעלונג בכלל אין דעם עצם המציאות פונעם וואקסין האט מען דא געטון א געפערליכע שוידערליכע פארברעך און עס איז מעגליך אז ס'וועט נאך זיין אן א שיעור פאדערונגען געריכטליכע דורך די אלע מענטשן וואס זענען געשעדיגט געווארן דערפון צו זייערע בני משפחה די וואס זענען שוין טויט געווארן אז מ'האט געמאכט פריוונגען אויף זיי און ימים ידברו וואס נאך דאס גייט נאכפאלגן, באמת איז דא אריינצוגיין אין א געוויסע נקודה וואס די השחתה וואס ס'טוט זיך כהיום הזה, וואס מ'האט שוין גערעדט וועגן דעם די אדזשענדע טווענטי וואן און אדזשענדע טווענטי טערטי אין די ווארלד עקאנאמיק פארום, וואס זיי ארבעטן שוין יארען לאנג צו קענען מאכן אזעלכע השחתות, האבן שוין ליידער זיך אריינגעכאפט און זיך גוט איינקוואטירט אין אן א שיעור רעגירונגען און אזעלכע ארגאניזאציעס ביז צו די. מכלומרשט'ע רפואה ארגאניזאציע פאר די גאנצע וועלט וואס דאס איז די who, די who, די ווארלד העלט ארגאניזעישן, וואס איז געאייגנט ווי כאילו צו וואטשן אויף די געזונטהייט פון די גאנצע וועלט, און זיי זיצן דארטן און זענען א פארט אוו די געים, אבער דאך איז מעגליך אז ס'וועט זיין דא גרויסע פארטשריט. און מיט כל מיני שינויים הנלמד לנו יעצט אויף למעשה צו זעהן אז די רבנים און די גדולי ישראל וואס האבן געשריגן פונעם ערשטן מינוט אז מען זאל נישט מיט דעם מיטגיין און אז דא ליגט א פארברעכן און אז ס'איז נישט אויסגעהאלטן תורה'דיג און השקפה'דיג מיטצוגיין מיט דעם, זיי זענען געווען משה אמת ותורתו אמת, זיי זענען געגאנגען מיטן דרך התורה והם בדאים, די אלע רעליגיעז-ציוניסטישע פארטייען און זייערע פירער, פארפירער, די וואס האבן געשיקט דעם עולם צו זיין האזעלעך אויסצופראבירען אויף זיי מעדעצינען וואס קענען וואס קענען און וואס ליידער זענען גורם טויט און אן א שיעור שוידערליכע קרענק און מאכן חרוב ווער ווייסט אויף וואס נאך, הם בדאים, זיי זענען בלאפערס, שפלים ונבזים וואס זענען גרייט מפקיר צו זיין נשמות ישראל און יעצט. זעהט מען זענען גרייט מפקיר צו זיין און זיך שפילן כבתוך שלהם מיט גופים פון אידישע קינדער רחמנא ליצלן, אוי לנו להיכן הגענו בושה תכסה פנינו, אז אזעלכע וואס רופן זיך שומרי תורה און מצוות זאלן קענען מתדרדר זיין עד כדי כך עד לדיוטא התחתונה, און יעצט פארשטייט מען שוין און מען באגרייפט שוין ריכטיג וואס דאס מיינט א בריוו פון מיילעך פירער און פון דעם בית דין. פונעם בעלזער און פון די אלע אזוי גערופענע גדולים און די אלע לאזונגען און פראפאגאנדע פון די פארדארבענע טמא'נע רעליגיעז ציוניסטישע צייטונגען בכל שום וחניכא דאית ליה צו ס'הייסט המודיע צו יתד צו המבשר צו הפלס אפגערעדט די אלע רעים הבאים בני לבן חמי, אט דא זעהט מען די אונטערשייד פון אמת'ע תורה טרייע אידן און פון די בוגדים שפלים וואס האבן פארקויפט ווי די קאפאס פון יודנראט זייערע אייגענע ברידער פאר זייערע ביליגע און טמא'נע אינטערעסן און פארבינדונגען מיט מדינת השמד און זייערע גוטע חברים פון דאהי אין אמעריקע גארנישט ווייניגער די אלע פירערס פון די ארגאניזאציעס און פון די אלע צייטונגען, מכלומרשט אומאפהענגיגע רעליגיעזע ארטאדאקסישע צייטונגען, דער איד, דער בלאט, די צייטונג, און די אלע מאגאזינען און פארברעכער ובדומה להם וואס זינקען מבוקר עד ערב אין די רינשטאקן פונעם טמא'נעם אינטערנעט און מיט זייערע פארבינדונגען מיט די אלע אפיקורסים טמאים, רעפארמער, קאנסערוועטיווס, ציוניסטן, און די דעמאקראטישע ליבעראלע רשעים און אפיקורסים. און משחיתים, און זיי ארבעטן מיט אלע כוחות זיי אריינצוועלן און צוטרעטן יעדן חלקה טובה ברוחניות, האבן אנגע אריינגעפירט נעבעך דעם המון עם אין אזא טיפע בלאטע מיט די אלע רשעים, מיטן זיי אריינוועלן און זיי הייבן, און מיט אלע סארטן השחתה פון אריינברענגען דרכי חינוך לימוד פון שמד און פון עקירת המסורה, די גאנצע אלע פשרות וואס זיי האבן געמאכט, די פערלס ארגאניזאציע וואס זענען טאקע איינס מיט אגודת ישראל מיט די אלע פארברעכער און די חברה די שפלי האנוש וואס האבן פארקויפט זייער נשמה פארן בעל דבר פארן סמך מם זענען די זעלבע. וואס שטופן און ארבעטן אן קיין שום זין און קיין שום מענטשליכע נארמאלע עטישע שכל אריינצורוקן די וואקסין ביי ערליכע אידן און העצן און פאמפען אין די צייט וואס אייגענע רבנים שרייען אז ס'איז מסוכנ'דיג און ס'איז אסור על פי תורה ועל פי שכל ושב ואל תעשה עדיף די פארברעכער און נידעריגע עלעמענטן וואס פארקויפן אונז ברוחניות זענען גרייט צו מאבד זיין אידישע קינדער בגשמיות. מען האט עס שוין געזען בעיניים ובחוש ביי די ערשטע כוואליע פון דעם קאראנע אונטערגאנג, און במשך די אנהייב און אינמיטן און צום סוף מיט די שפיטעלער און מיט די פארהוילן דרכי רפואה און נאך אסאך אזעלכע ענליכע פארברעכנס, די זעלבע זענען ידיים דמים מלאו, פיל מיט בלוט אויף די הענט, און נאך אסאך פארברעכנס וואס זיי האבן געטון בעבר, און יעצט זעט מען בהווה בחוש, מען ווייסט שוין פון קרבנות, אבער די חברה, די פארברעכער געבן ניטאמאל די מינדעסטע ידיעות וואס גויאישע צייטונגען וואס ניו יארק פאוסט און וואשינגטאן פאוסט אלע מינע גויאישע צייטונגען געבן פאר זייערע לעזערס און ליינערס, אפילו אזעלכע וואס זענען דעמאקראטיש געשטימט האבן נאך עפעס א געוויסע ביינדל וואס זיי ווארפן צו געוויסע ידיעות וואס מען קען עטוואס געוואוריג ווערן אז. עס איז א פארדעכטיגטע וואקסין און מען זאגט מען זאל ווארטן, דא פארהוילט מען די אלע זאכן מיט שקרים וכזבים און מען מאכט עס פאר די בעסטע זאך אין די וועלט מיט שירות ותשבחות, זיי האבן נישט קיין שום חשבון אז ס'זאל קאסטן אידישע קרבנות, איין אידישער מאן אדער פרוי, א עלטערע איד פון נײַנציק יאר צו פון צוויי און נײַנציק זאל פארלירען דאס לעבן פאר אזא. צוליב זייערע פראפעגאנדע מיט אזא וואקסין נעמען איז שוין די ערגסטע פארברעכן וואס קען נאר זיין אין די וועלט, כל המציל כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, און פארקערט פארקערט, השם ישמרנו. און כ ו מח א עס איז געקומען די צייט אז אידן זאלן זיך אויפוועקן און כאפן אין וועלכע וועלט מען געפינט זיך, מען דארף די אלע צייטונגען נעמען ביי די הענט און ארויס שליידערען אין. מיסטקאסטן דארט וואו ס'בעלאנגט, און נישט זיי געבן קיין דריסת הרגל, און נישט האבן קיין שייכות מיט די אלע וואס פירן אן די צייטונגען און וואס זענען פארבינדן מיט זיי, די וואס קויפן דארטן זייערע סטאקס און ווערן דארטן גרויס, און אזוי זענען זיי שולט אויפן המון עם, סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם. פאלגט נאך ווייטערדיגע באריכטן אזוי אויך וועט נאכפאלגן באזונדערע מעלדונגען אויף די קומענדיגע דריי קעסטלעך. כ'האב נאר געוואלט צולייגן נאך א קלייניקייט, די אמת איז ס'איז דא א קול במחנה, ס'איז דא וואס זיי שרייען ס'איז א מצוה, ס'איז דא וואס שרייען ס'איז אן עבירה, אונז ווייסן מיר באמת נישט וואס יא און וואס נישט, איז וואס טוט מען? זאגט אונז שלמה המלך, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אויב דו ווייסט נישט ווער ס'איז גערעכט, יעדער זעט אויס שיין מיט די טענות, יעדער איז ערליך, צאי לך זאלסטו גיין בעקבי הצאן, זאלסט גיין בעקבי הצאן. בערך מיט פֿופֿצן יאר צוריק האט זיך אנגעהויבן א מלחמה צו מען מעג מאכן משכב זכר מיט קינדער צו נישט, צו מען זאל רעדן מיט קינדער וועגן דעם סאבדזשעקט צו נישט, צו מען זאל מער מטמא זיין אז זיי זאלן נישט וויסן, און מען האט זיך געשלאגן. איך האב געהאלטן, אני על עמדי שיצתי, איך האב געהאלטן מען מוז לערנען יעדעס קינד, און איך האב ברוך השם הצלחה מורא'דיג, איך באקום נאך היינט, ס. קלינגט מיר נאך אין די אויערן וואס דו האסט אונז געשוואוירן אל תירא עבדי יעקב. איך האב יעדן געזאגט איך האב ענק אין דער ערד, קיינער וועט מיך נישט רוקן פון פלאץ. דו ווילסט שיס, דו ווילסט עלול אוועקמופן, מיין האטליין גייט אויסלערנען ווייטער יעדן איינעם. איר ווייסט וואס קאלס איך באקום יעדן טאג? פאריגע וואך האב איך גערעדט פון א משוגענעם סאבדזשעקט וואס איך האב געוואוסט זיכער יעדער וועט שרייען פוי חזיר, מען שרייט שוין נישט, דער עולם ווייסט שוין דער חזיר זענט עטץ. איך האב גערעדט פון א סאבדזשעקט. וואס א מאמע האט געגעבן א באד פאר איר קינד ביז די אַכצן ניינצן יאר, און זי האט געמאכט זיכער אז דארטן ווי ער האט די טעסטיקלס און ס'הענגט אים די ערווה אין די האר ס'זאל נישט שטינקען, האט זי אים גוט דארטן ארומגעוואשן ביז ער איז צוגעקומען צו השחתה, ער האט נישט געוואוסט אז דאס טאר מען נישט, ווען ער איז געווארן א חתן איז ער געוואויר געווארן אז ער לעבט אין דעם גרעסטן תהום פון גיהנום, וויאזוי האט ער זיך יעצט אפגעוויינט פון דעם, און די סוף איז ער ארויס אינגאנצן פון אידישן וועג, ער איז אזוי ווייט ארויס אז. איך וויל נישט זאגן ווי אלט איך וויל נישט מען זאל וויסן ווער דאס איז און דאס איז וואס דא איז געשען סאו יעצט לאמיר צוריק גיין צאי לך בעקבי הצאן וואס געשעט דא יעצט מען נעמט א איד ווי ר' חיים קניבסקי דער זון פונעם סטייפלער און מען הייבט אן מיט אים משוגע צו מאכן ער האט אן אייניקל וואס איז הונגעריג אויף געלט מען הייבט אן משוגע צו מאכן מען זאל יא צו מען זאל נישט מען זאל נעמען דער וועקסין נישט נעמען דער וועקסין מען גייט צו א איד וואס ער הייסט דארטן מיילעך פירער. ער הייסט א דאקטער איז ער? ער העלפט דארט צו אביסל? שוין גאר א גאנצע דאקטער איז ער געווארן, און ער זאגט מען זאל נעמען דעם וועקסין און דער גראבער משוגענער בעלזער רב זאגט מען זאל אים פאלגן, דו הערסט? א וואך שפעטער שטייט אין צייטונג ער האט באקומען סעווען פוינט סיקס מיליאן שקל, דאס אלץ איז ביזנעס, וואס האט כלל ישראל אין דר'ערד? איך כאפ נישט וואס דא איז געשען.

קיין בייצים, ער האט נישט קיין באלס, ער האט מורא צו זאגן זיין מיינונג ווייל יענער וועט אים אנכאפן און ער וועט זאגן דו ווייסט נישט און און דו ווייסט, העי, גאו טו העל, דאס איז מיין אפיניאן, פארוואס אין די סוגיא פון תקפו כהן האב איך אן אפיניאן, איך מוז זיך נישט שווייגן צו קיינעם, ס'איז יעצט געווען דא א רב שאול האט געזאגט א שיעור און ביי אים ביים שיעור זיצט איינער פון די גרעסטע פון חושן משפט, ער וואוינט אין בני ברק. און ר' שאול האט געזאגט א זאך און יענער האט מוחה געווען, האבן זיי זיך ארומגעקריגט. שרייט ר' שאול איך קען דיר אזויפיל זאגן, דאס איז דער שיעור וואס איך האב געהערט ביי יארן צוריק ביי דעם און דעם גרויסן גאון, און יענער האט געשריגן ער איז נישט גערעכט געווען, און מען האט זיך געקריגט. די גאנצע ישיבה איז געווען אינוואלווד, נישט נאר דאס, גאנץ ארץ ישראל איז געווען אינוואלווד, אלע ישיבות וואס האבן געלערנט יעצט די סוגיא, און ס'האט זיך אויסגעלאזט וואטעווער ס'האט זיך אויסגעלאזט, איך בין נישט געווען אינוואלווד בתוך הענין ווייס איך נישט, אבער דאס הייסט מלחמתה של תורה. יו העוו גאטס ענד באלס טו גיוו יור אפיניען, קומט זיך אן דא דער א א מענטש האט געזאגט זיין מיינונג, ר' חיים קניבסקי האט געזאגט זיין מיינונג, איז ווערט יעדער צודרייט, מען מוז אים פאלגן, מען מוז אים נישט פאלגן, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך, אז ער דארף זאגן א הלכה אדער ער דארף נאכזאגן א תוספות דעמאלטס ביסטו מחויב צו פאלגן ווייל דאס קען ער, אין מעדיקל פארשטייט ער נישט. און וואסערע רשעים די מדינה זענען פארשטייט ער אויך נישט. ווען די רבנים וואלטן ווען פארשטאנען וואסערע רשעים די מדינה זענען וואלט מען געקענט ראטעווען זיי זאגן צוויי הונדערט טויזנט קינדער פון ילדי מאראקא און ילדי תימן. יעדער האט געטראסט און לשון הרע האט מען דאך געזאגט מ'טאר נישט רעדן לשון הרע. כ'האב ענק שוין געזאגט. אינטערסאנט דער גרויסער גאון און דער גרויסער צדיק וואס זיצט אין ירושלים א האלב יאר צי א דריי פערטל יאר ער האט געוואוסט פון נחום ראזענבערג ווען מ'האט אים געפרעגט וועגן א שידוך און ער האט געזאגט ער זאל עס נישט טון. נישט וואס דא גייט פאר, איך בין נישט ברוגז, סך הכל האב איך געזאגט, שפעטער האט מען געזאגט אז עס איז געווען א סייעתא דשמיא, ווייל דארט איז דא נאר קראנקע קינדער אין שטוב, די מאמע איז קראנק, יעדער איז קראנק, דאס האט ער נישט געטארט הערן ווייל דאס איז לשון הרע, יעצט די זעלבע טוט זיך מיט די הכשרים אויך, עס טוט זיך דא אזאלעכע צרות מיט די הכשרים, איך בין יעצט אין פלארידע, דא די א סטאר פלעגט פארקויפן פינעף מאל מער די פרייז, קעגן איבער האט זיך געעפענט יעצט איינער אין מיאמי און ער פארקויפט פאר די זעלבע פרייז ווי אין די שטאט, ער זעט נישט פארוואס עס דארף קאסטן מער, איז דער וואס איז געווען אלע יארן פלעגט אלס בעטן, ער האט געבעטן דעם הכשר יענעם. כ'האב אמאל געבעטן אודווארער רב'ס זון ער זאל זיין זיין בעל מכשיר, זאג איך אים חס ושלום, ווען א מענטש וואוינט אין א שטאט און ער קען נישט טרעפן א בעל מכשיר איז א סימן אז עפעס טויג נישט, עפעס טויג נישט מיט אים, האב איך געזאגט חס ושלום גיי נישט אריין מיט א קראנק גריינג מיט א גראדן קאפ אין א קראנקן בעט און ער האט מיך געפאלגט און נישט אריין, יעצט הער איך מען רעדט צאם אז ער פארקויפט געפאקטע פלייש אויף זיין אייגענע פעקעדזשינג, ער זאגט אז ס'קומט פון מיעל מארט אבער ס'איז נישט אמת ווייל מ'האט געפרעגט מיעל מארט האט מיעל מארט געזאגט איך פארקויף עס שוין נישט א לאנגע צייט ווייל ער צאלט נישט די בילס. און ס'טוט זיך דא אויף טיש און אויף בענק, דאס איז א הכשר פאר וויסן וואס, ווער, ווען, וואטס העפענינג, וואטס גאוינג אן, און דאס איז נאכנישט אלעס, די מקוואות איז די זעלבע פראבלעם, ס'איז דא יעצט א מקווה וואס מ'בעט אז איך זאל עס באקוקן, די מקווה האט א אלטע היסטערי, די היסטערי איז, ס'איז געווען א איד דא אין אמעריקע וואס ער האט געעפענט אין קווינס א קבלה סענטער, א קבלה סענ, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ער איז שוין לאנג א שוכן עפר שוין צוויי דריי יאר, און דער רב וויל אז איך זאל עס קומען באקוקן, זאג איך אים איך קען נישט גיין, ווייל אז איך וועל דארט אריין. איינגיין, איך וועל זאגן אז ס'גוט, און זאגן ס'געווען גוט אלע יארן, בשעת ווען די רב אליינס זאגט אז ער זעט נישט ווי ס'דא א צינור וואס האט אריינגעברענגט מי גשמים, ווי ווייסט ער צו ס'איז נישט אנגעפילט סתם מיט שטאט וואסער, האב איך אים געזאגט איך גיי אפילו נישט, איך וויל עס אפילו נישט זען, זאגט ער ניין מען פארקויפט עס העלפט וויפיל ס'ווערט, קום טו מיר א טובה און באקוק עס, זאג איך אים. ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע אל פיך, מיין נאמען טאר נישט דערמאנט ווערן אז איך האב אפילו געזען אזא מקווה, גראדע האט מען אים געלייגט אין. צפת געלייגט אביסל, נישט ממש לעבן איהם, מ'האט אים געלייגט אביסל ווייטער, און געבויעט אן אייגענע אונטערערדישע מערה, וואס זעט אויס על פי כתבי אר"י דארף מען ליגען אין א מערה, כ'קען נישט די אלע זאכן קען איך נישט, כ'ווייס איין זאך אז שוין צוויי יאר צוויי האלב יאר וואס ער איז געשטארבן, און יעדן טאג איז דא טווענטי פאר אווערס אראבער וואס זיי וואטשן אויפן פלאץ, און זיי האבן א ביקס אויך, טאמער איינער וויל אים אויפגראבן איז געענדיגט מיט אים, ער איז געווען עפעס אן איידעם ביי איינעם בראנדוויין מיין איך, שפעטער אויף די עלטער ס'האבן זיך געדרייט אזאלעכע שיינע סעקסי נקבות דארטן, און אזוי ווי אמאל האט א איד מסביר געווען פארוואס מען טאר נישט לערנען קבלה טאמער מען האט נאך תאוות נשים, ווייל ווען וועסט הערן פון זיווג יעקב און רחל און יעקב און לאה ס'וועט זיך דאכטן דאס איז די זעלבע ווי דו מיט דיין ווייב, ממילא ביסטו עס מגשם עד סוף. איז בקיצור האט ער געהאט דארטן מיידלעך און שפעטער איז מען געקומען נאך קערצער אנגעטון און נאך קערצער אנגעטון ווייסט דאך יעדעס מיידל וויל דאך מאכן אן אימפרעשן יעדער וויל מאכן אן אימפרעשן און דער סוף איז געווען אז ער האט איבער געלאזט זיין ווייב און ער האט מזנה געווען מיט אנדערע צו געוואוינט נאך מיט אנדערע וויאזוי די מעשה איז געגאנגען ווייס איך נישט. איז ער געפארן פון ניו יארק איז ער געפארן אויף פלארידע און דא האט ער אויך געמאכט א קבלה סענטער, יעצט שטייט צו פארקויפן דעם בילדינג פאר העלפט פון די געלט וויפיל ס'ווערט, זאג איך פאר אים פאר איך גיי עס נאך באקוקן ס'איז גארנישט ווערט ווייל דא בויעט מען אלעס אויף שטאלצן, קען מען נישט בויען ממש אויפן אויף דר'ערד נישט בויען אויף שטאלצן און אז ס'איז געבויט אויף שטאלצן טאמער איז דא די מינדעסטע קרעק קענסטו עס אפילו נישט פיקסן זיי דארפן וויסן וויאזוי אבער איך וויל נישט דארט אריין גיין אפילו איך וויל אפילו נישט גיין אין די שטאט ווי ער האט געהאט זיין זנות מיט די קבלה סענטער. און יענער פרעגט פארוואס פארוואס זאג איך? ס'איז דא גענוג רבנים, ס'איז דא א רב אין ניו יארק וואס איך בין אים בין איך ממש מקנא, קיינעם האב איך נישט קיין קנאה, אויף אים האב איך קנאה ווייל ער זעהט בעסער און פאר ער קומט ווי איך ווען איך בין דא, דער שייגעץ טמא דער ביק איז געקומען זאגן רבי נחמן האט דאך געזאגט ס'איז פסול האט ער געשטאנען צוויי טאג ביז ער האט עס מברר געווען ביז ער האט עס באקוקט אלעס און אזוי זאגט ער ס'איז כשר זאגט ער ביי אונז איז רבי נחמן א פלאמבער, כ'ווייס נישט רבי נחמן איז א פלאמבער. זאגט ער אבער איך האב אבער געקוקט דא און דארט, זאגט ער דאס וואס ער זעהט דא זעה איך פון ניו יארק, פארשטייסט א סקאם בעג, זיין טאטע און זיין זיידע נאך געווען סקאם בעגס, זיי זענען געווען תלמידים פון ישיבה יוניווערסיטי, נישט געווען אונזער טיפ. ער איז געקומען אויף בארא פארק פון וואשינגטאן הייטס, און דערווייל האט ער זיך באזעצט דארט, מ'האט אים אנגעהויבן צו פרעגן שאלות, דער טאטע זיינער האט געפסקנט אויפן טעלעפאן שאלות, ער האט געזאגט אה דאס איז אזוי ווי ס'האט נעכטן אויסגעזעהן, יא דעמאלטס איז עס גוט, וואט. וואס א מין נאנסענס איז דאס? עניוועי, נאכדעם איז דא נאך איינער וואס איז נאך גרעסער פון אים, ער קוקט אינגאנצן נישט, ער זאגט פסוקים גאנצן טאג, ער הייסט איטשע טריגער, ער איז ביזי מיט די גמרא ער קען לערנען, און ער קען זאגן אויף דעם מקוה אזוי און אויף יענע אזוי, ער איז נישט דארט געווען אפילו, ווען איך זאל האבן אזאלכע גוטע אויגן ווי זיי וואלט איך געווען געקענט מאכן נאך צענליגע מקווה'ס יעדעס יאר, עניוועי אבער דאס איז אויך נישט וויכטיג, סא טוט זיך יעצט א גאנצע איבערקערעניש דא און איך וויל עס נישט באקוקן ווייל איך טענה אז יעדע פרוי וואס האט גענוצט, זאל צוריק גיין צו די מקווה, צו אן אנדערע מקווה, צו א כשר'ע מקווה, ווייל דער מענטש איז געווען א נואף אויף די עלטער און ס'האט אים נישט געבאדערט צו דו ביסט יא א נדה צו נישט, ער האט שוין נישט געגלייבט אין גארנישט, ס'איז שוין געווען אזוי מגושם אז ס'האט אים שוין נישט אינטערעסירט. און יעצט טוט זיך דא גאנץ פלארידע דרייט זיך יעצט ארום אויף רעדער און שוין, איך וועל עס נישט טאטשן, כ'האב זיי געזאגט, איך טו נישט אזאלכע זאכן, עניוועי, דאס איז וואס דא גייט פאר. רבנים זיי זאגן ווער ווער, קניבסקי מעג זאגן, סא ווער איז ער ער זאל זאגן, ער פארענטפערט א תוס', ס'איז עס גוט געזאגט, אבער סתם אזוי ער זאגט א מיינונג אין מעדיקל, ער ווייסט ווי פארצווייגט דאס איז, און ער ווייסט וואס דא ליגט געלט מיט אינטערעסן פון מענטשן, מדינת ישראל האט דא א חשבון אז מען קען דא מאכן הונדערט מיליאן דאלער און א כפרה מיט יעדן, און זיי זענען דאך גוט מיט הערשל קעסטנבאק, געווען, הערשל קעסטנבאק לעבט שוין נישט, זענען דאך גוט יעצט מיט זיין זון לעיזער, און מ'עט דא מאכן מיליאנען, צוויי גרויסע קאמפעניס מ'עט דא מאכן מיליאנען, גראדע יעצט געקומען א ידיעה דעם שבת פון ארץ ישראל אז זיי האבן געטראפן. א געהעריגע רפואה פאר קאוויד און די אלע צרות וואס איז דא ארום און ארום איז דארט נישט דא, די שאלה איז אבער וויפיל קענסטו זיי גלייבן, ס'איז דאך א מלכות של חסד של שקר דאס אלעס וואס ס'איז, איז איינער זאגט מיר איך זאל נישט, ער האט מיר ארויף געלייגט דא א גאנצע דרשה און ער וויל נישט אז איך זאל פארכאפט ווערן אין ציונות און ער זאגט מיר דא ער ברענגט נאך פון איינעם וואס האט געזאגט א גאנצע דרשה איך ווייס נישט ווער יענער איז איך נישט יעדער וואס ער זאגט הער איך אויס, ער זאגט איך וויל מיך איך בין ברוגז מיט סאטמאר וויל איך מיך. ענטפערן צו די ציוניסט. איך לאמיר דיר עפעס זאגן. איך בין אויף סאטמאר נישט ברוגז ווייל ס'נישט דא אויף וועם ברוגז צו זיין. כ'האב אמאל מסביר געווען פארוואס ס'איז דא די נטורי קרתא. וויאזוי קענען זיי עקזיסטירן? פארוואס קומט נישט די מדינה מיט א צבא מיט א טענדער און א ווען און מ'שיסט זיי נישט אויס? פרעגט מיך יענער נו טאקע פארוואס נישט? זאג איך אים זענען נישט דא. זיי האבן א פאוסט אפיס באקס אין ירושלים, זיי שיקן ארויס בולעטינען. זענען נישט דא, זיי עקזיסטירן נישט, זענען לא היו, לא הווה ולא יהיה, ס'איז גארנישט. זאג איך גיי אריין יעצט עס צו זען. גיי אריין.

שחיטה איז די רעבעצען שילדיג ווייל מיל מארט האט געגעבן גרויס געלט פאר די רעבעצען און ער האט געגעבן צוואנציג צו דרייסיג טשיקענס יעדע וואך פאר איר קאך דאס אלעס. סאטמאר דארף האבן א פראבלעם? סא ר' חיים מנשה פרידמאן זכר צדיק וקוקו לברכה האט מיר געזאגט, איך האב אים געפרעגט איר זענט די משגיח אויף סאטמאר און די פלייש? יא! קענסט עס רואיג עסן. פרעג איך איר פארט צו די שחיטה אויך? זאגט ער יא! איז אזא ליגנער געווען? איך בין געגאנגען צו דעם ס'איז געווען איינער פאלאק פאלאק. איך מיין אז ער איז געשטארבן זייער יונג, און דער פאלאק איז געווען דארטן א משגיח, פרעג איך אים ווי אפן קומט עפעס פון חיים מנשה, זאגט ער ער טאר אין גאנצן טשיקאגא נישט אריינקומען, ווייל דאס קומט פאר עזריאל'ן קאמישן, דאס קומט פאר יענעם קאמישן, האט עס אויסגעגעבן ער טאר אין גאנצן טשיקאגא נישט אריינקומען, איך צוריק געגאנגען צום דיין, איך האב אים געפרעגט זאג מיר איינער זאגט דא ליגנט, איך וויל נאר וויסן, איך האף עס איז נישט איר, איר טארט דאך אין גאנצן טשיקאגא נישט אריינקומען, וויאזוי זאגט ער מיר אז איר גייט צו די שחיטה, זאגט ער ניין, טשיקאגא לאזט מען מיך טאקע נישט אריין, אווי יא, אין הודו ניין. שטאט איז נישט דא קיין שחיטה. דא איז א בולשיט די גאנצע זאך און יעדער זאגט יא מען טאר נישט רעדן אזוי די רעבעצן מען טאר נישט אה עס די וויסן וואסערע חורבן זי האט אנגעמאכט עניוועי סאיז נישט מיינע ביזנעס דאס אויך נישט די איז אויך היסטערי זיך ארומגערצח'נט מיטן סיגעטער דאס איז אויך שוין היסטערי סאיז געבליבן אהרן מיט זלמן לייבן צוויי שקצים צוויי נואפים צוויי שקצים אבער דעם אלטן ווערטל אז מען טאר זיך נישט מישן דאס איז נאך יא געבליבן עניוועי יעצט עמיר גיין ווייטער. אזוי ווי

און זיי האבן געפרעגט ווי איך שטיי איין, האב איך זיי געזאגט ביי גראומאן, האבן זיי געזאגט מ'איז געקומען מיט שמעק סניף דאגס, זיי ווילן באקוקן אלע מיינע רענצלעך, זאג איך אים ביי אוי יעס קענסט אריינגיין איך האב נישט קיין סיקרעטס, און אלעס איז געווען פיין, זיי האבן געטשעקט, זיי האבן געזאגט איטס אלל א ליי, ווייל עס איז נישט דא קיין טרעיס פון קיין שמעק, עניוועי זיי האבן זיך אנטשולדיגט, און זיי האבן מיר געזאגט פאר מיי סעיפטי איז בעסער אז איך זאל גיין אין א האטעל ערגעץ אין דאונטאון, דארט ווי עס איז נישט דא.

איסרן איבער דיינע נארישקייטן אז דו ביסט א חשוב'ער רב און דו קענסט דאס נישט און דו קענסט יענץ נישט, ביז אזוי לאנג ביסטו גארנישט חשוב. איך ווייס עס איז דא א רשי, רשי זאגט אזוי, דער רשי זאגט בלעם איז געווען א שותף מיט בלק, מען האט געוואלט שעלטן די אידן, זאגט בלעם פארן אייבערשטן בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי, ער מסביר די מיימר נישט. ערשט, ער רעדט צו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וואס האט באשאפן אלעס די וועלט און די אלעס, זאגט ער פארן אייבערשטן דו ווייסט? בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי, דו ווייסט וואס א גרויסע פערסאנאליטי איך בין? א בלק בן ציפור מלך מואב האט געשיקט צו מיר, זאגט רש י, ס'איז א לשון המדרש, אף על פי שאיני חשוב בעיניך, כאטש אין דיין אויגן בין איך דאך נישט.

דער רש י ברענגט עס א לשון המדרש, דער אמת איז אין חומש שטייט עס נישט, אין חומש שטייט נישט ער האט גארנישט געזאגט פארן אייבערשטן אז ביי דיר בין איך יא חשוב און נישט חשוב, הייבט זיך נישט אן שטייט גארנישט, פון ווי האט עס די גמרא גענומען צו זאגן אז ער האט דאס געזאגט פארן אייבערשטן, איז די תירוץ איז זייער פשוט, אז א מענטש קען רעדן מיט מלך מלכי המלכים. און איך קען זאגן בלק בן ציפור מלך מואב, דאס איז אזא אינסאלט אפילו פאר מלך בשר ודם, כל שכן נאך פארן אייבערשטן, האט רשי פון דעם אראפגעלערנט, ס'איז א גמרא, איז א מדרש, אז ער האט נאך מער געזאגט, דער וואס האט אין זינען געהאט צו זאגן פארן אייבערשטן, העי, ביי דיר בין איך גארנישט ווערד, און איך האב א וועג ווי מען ווערט א בלק בן ציפור, סאו איז די זעלבע דא אויכעט, דער משוגענער לויפט.

אז מען דערטרענקט זיך, זאל מען זיך היבן מארגן, חנק, נאך אזעלכע זאכן, אבער ווי קומען אונז אריין אין די פיקטשער, אונז זענען דאך ביידע אפגעהיטענע מענטשן, האט ער אים געענטפערט איין קליינעם און א קורצן תירוץ, דו פסק'סט שאלות פאר פרויען? ער, יא. אפשר איז אמאל געקומען א פרוי דיך צו פרעגן א שאלה אויף איר מראה, אויף די בדיקה, און דו האסט איר געזאגט, איין מינוט, דו זעסט איך האלט אינמיטען טרינקען א קאפי, געט אוט! קאם בעק אין אן אווער פראם נאו. טאמער האסטו דאס געטון זאגט דער מדרש דער אייבערשטער ווערט זייער ברויז. סע לאזט זיך נישט זאגן די ווייטאג וואס דער אייבערשטער האט ווייל א פרוי ווען זי איז נישט ריין האט זי נישט קיין מאן. זי איז אזוי ווי אן אלמנה. אלמנות חיות. א לעבעדיגע אלמנה. זי האט א מאן קען זי נישט גיין זוכן אן אנדערן. למעשה ביז זי רייניגט זיך נישט האט זי גארנישט אז זי האט א מאן. און דער אייבערשטער האט מיט די אלע פרויען א מיטגעפיל. עט די ענד אוו די דעי ווען משיח גייט קומען.

כה אמר השם צבקות אזוי זאגט דער אייבישטער עשוקים בני יהודה ובני ישראל וגומר דאס איז א פסוק און נאכדעם שטייט וכתוב שטייט נאך א פסוק גאלם זייער אויסלייזער חזק השם צבקות שמו ריב יריב את ריבם דער אייבישטער קריגט זיך פאר אונזער קריגעריי מיט אנדערע ווערטער ער נעמט זיך אן פאר אונז למען הרגיע את הארץ ער זאל שטיל מאכן רואיג מאכן דאס לאנד והרגיז און ער טוט מאכן צערענען די יושבי בבל, אזוי איז דא א פסוק, וואס איז דער פשט דערפון, זאגט דער מדרש, אמרו, מ'האט געזאגט, בימי היוונים נתחייב נתחייב מקרא זה, דער פסוק איז נתחייב געווארן אין די צייט פון די יוונים, שהערימו סוד על ישראל, זיי האבן אנגערעדט א סוד אויף די אידן, די יוונים, אמרו זיי האבן געזאגט בואו ונחדש עליהם, לאמיר מחדש זיין אויף די אידן גזירות, שווערע גזירות עד שיב שיבעטו, זיי ביז זיי וועלן בועט זיין באלהיהם אין זייער גאט, ויאמינו און זיי וועלן גלייבן עבודה זרה שלנו אין אונזער עבודה זרה. עמדו זענען זיי אויפגעשטאנען וגזרו און זיי האבן גוזר געווען כל בן ישראל יעדער איד שעושה לו וואס ער מאכט בריח או מסגר ער מאכט א ריגל אדער א צושפּאַר, לפּתחו צו זײַן טיר, ידקר בחרב, וועט מען הרגען מיט אַ שווערד. איז דער מדרש מסביר, כל כך למה, וואָס איז אַזוי אַז מ'טאָר נישט מאַכן אַ ריגל אויף דער טיר, כּדי שלא יהיה לישראל כּבוד, ייִדן זאָלן נישט האָבן קיין כּבוד, זאָלן מוזן וואוינען מיט אַן אָפֿענער טיר, אַזוי ווי די ביליגסטע מענטשן, ולא רשות, און זאָלן נישט קענען האָבן קיין צניעות, זאָלן נישט קענען וואוינען מיט דער פֿרוי, אַז ס'איז נישט דאָ קיין ריגל, איז דאָך אַ אומגליק. שכל בית, זאָגט דער מדרש, אין לו דלת, יעדער הויז וואָס האָט נישט קיין טיר, אין לו כּבוד, האָט נישט קיין כּבוד ולא צניעות. כל הרוצה לכנוס, ווער ס'וויל אריינגיין, נכנס קען אריינגיין בין ביום בין בלילה, סיי בייטאג סיי ביינאכט, כיוון שראו ישראל כך, אזוי ווי די אידן האבן דאס געזען, עמדו זיי זענען אויפגעשטאנען ובטלו כל הדלתות בתיהם, און זיי האבן מבטל געווען, אראפגענומען אלע טירן פון די הייזער, ולא היו, ווייל מ'האט זיך געמוזט פאלגן, ולא היו יכולים לא לאכול, מ'האט נישט געקענט עסן ולא לשתות און נישט צו טרינקען, ולא לשמש מיטותיהם און נישט געקענט וואוינען מיט די פרוי. בשביל גנבים וליסטים ופריצי יוונים, ס'איז געווען גנבים, זיי האבן געקענט אריינקומען ביינאכט, תוכת און ליסטים און די חזירים פון די יוונים. ולא רואים שינה בעיניהם און זיי האבן נישט געזען קיין שלאף פאר זייער אויגן לא יום ולא לילה ונתקיים עליהם ס'איז מקיום געווארן מקרא די פסוק שכתוב וואס עס שטייט אין דברים כ"ח ופחדת לילה ויומם דו וועסט ציטערן ביינאכט און בייטאג. אמרו לפני הקדוש ברוך הוא האבן זיי געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם כמה אנו יכולים לסבול, וויפיל קען מען אונז אזוי ליידן, אמר להם האט זיי דער אייבערשטער געזאגט ווייסט איר וואס עטס ליידט בעוון מזוזה, דארף באקוקן די מזוזות, אלא על כל פנים, רווחה תמצאו בגזירה זו, דער אייבערשטער זאגט עטס וועטס דאך טרעפן א רווחה אין די גזירה, והיו ישראל שרויים בלא דלת זענען געוואוינט אן טירן, ואין לך דבר מעביר ריעות האשה מעל בעלה וואס ס'טוט אוועקנעמען ליבשאפט, פון א פרוי צו מאן כדלת, ווי א טיר, אז ס'איז חלילה נישט דא אין הויז א טיר, איז נישט דא קיין הויז, דעמאלטס איז נישט דא קיין פריינטשאפט. שנאמר וואס עס שטייט לך עמי גיי מיין פאלק בא בחדריהם גיי צו ענקערע צימערן, אזוי שטייט א פסוק אין ישעיה כ"ו. ועמדו בגזירה זו זיי זענען געשטאנען ביי די גזירה שלש שנים דריי יאר. כיון שראו יוונים, וויבאלד די יוונים האבן געזען שעמדו ישראל בגזירה זו ולא נכשל אחד מהם, קיינער נישט נכשל געווארן בשום דבר רע, האט מען געזאגט מיר גייען ווייטער, האבן מיר געגאזערט די גזירה אריין בגזירה אחרת, אזוי ווי דא ביי אונז אין אמעריקע, קודם זאל מען לערנען אין גאט ווי טראסט, און יעצט הייבט מען אן צו לערנען אז ס'איז חלילה נישט דא קיין גאט, משה דוד נידריקמאן מיט הערץ פרענקל מיט נאך אפאר שקצים זיי האבן באשאפן די וועלט, פארשטייסט? ס'גייט צוביסלעך, ס'גייט נישט מיט

נצטערו צער גדול, אמרו האבן זיי געזאגט חס ושלום שנכפור באלקינו, חס ושלום אונז וועט קיינמאל נישט לייקענען אין באשעפער, עמדו זיי זענען אויפגעשטאנען ומכרו זיי האבן פארקויפט בהמתן זייערע בהמות, בין טהורים בין טמאים סיי די טהור און סיי די טמא'נע והיו ישראל מהלכים ברגליהם, זיי האבן געוואקט צופיס, ועליהם נתקיים אויף זיי איז מקיום געווארן די פסוק ראיתי עבדים על סוסים, די עבדים גייען מיט די פערד און די בעלי בתים גייען צופיס, אמר להם הקדוש ברוך הוא האט זיי דער אייבערשטער געזאגט. בעוון דאס קומט וועגן די זינד שמנעתם עצמכם מעלות בשלש רגלים לירושלים ולהקריב קרבנות, דאס קומט ווייל עטס האטס נישט געגאנגען עולה רגל זיין אויף ירושלים און מקריב זיין די קרבנות, וליתן מתנות כהונה, און עטס האטס נישט געגעבן מתנות כהונה, על כך נתקיים עליכם, איז מקיום געווארן אויף ענק, שורך טבוח לעיניך, מ'וועט שעכטן די אקס פאר דיינע אויגן דו וועסט נישט קענען טון גארנישט, זאגט אבער דער אייבערשטער אלא על כל פנים רווחה תמצאו בגזירה זו, עטס וועטס נאך טרעפן א. רווחה, א רעטענונג אין די גזירה. והיו. הצבאים די הערשן, והאיילים און די הינדן. וכל מיני עופות טהורות באים ונכנסין לבתיהם של ישראל זענען אריינגעגאנגען צו די אידישע הייזער לפי שהיו בלא דלת עס איז דאך נישט געווען קיין טירן סאו איין גזירה האט געדעקט די אנדערע גזירה ובאים ישראל ותופסין די אידן זענען געקומען זיי האבן זיי געכאפט ושוחטין ואוכלין בשר ונותנין שבח והודאה להקדוש ברוך הוא און זיי האבן געגעבן א שבח והודאה פארן אייבערשטן. ואמרו זיי האבן געזאגט, ברוך הוא געלויבט איז דער אייבערשטער שהפך עצת אויבינו לטובה. שאילו היו דלתות לבתים, ווען ס'וואלט ווען געווען טירן פאר די הייזער, היאך היתה כל צידה ווי וואלטן די אלע זאכן וואס מ'האט געפאנגען נכנסת אצלינו ווי אזוי וואלט עס ווען אריין געגאנגען צו אונז? השיבם הקדוש ברוך הוא האט זיי דער אייבערשטער געענטפערט אתם חסתם על כבודי? עטס האט זיך חס געווען אויף א כבוד ולא כפרתם בי עטס האטס נישט געלייקנט אין מיר אף אני איך וועל אויך טון די זעלבע זימנתי לכם ציד איך וועל ענק ברענגען שפייז ביז אהיים וכיוון שראו היוונים און ווען די יוונים האבן געזעהן די אלע זאכן זיי האבן געזעהן אז ס'רירט זיך גארנישט שעמדו ישראל בגזירה זו אז די אידן זענען ביי די גזירה אויכעט געשטאנען עמדו וגזרו על כל מי שאשתו הולכת לטבילה האבן זיי גוזר געווען ווער די פרוי גייט צו טבילה ידקר בחרב זאל מען די מאן שטעכן מיט א שווערד וכל הרואה אותה ווער ס'זעהט זי, ווער ס'זעהט א פרוי וואס ס'גייט אין א מקווה, הרי היא לו לאישה, ווערט זי זיין ווייב, ובניה לעבדים, אירע קינדער זאלן אים זיין פאר קנעכט. וכיוון ששמעו יוונים כך, ווען די יוונים האבן דאס געזעהן, געהערט, האבן זיי געזאגט, הואיל ואין ישראל משמשים מיטותיהן, וויבאלד די אידן קענען דאך נישט וואוינען מיט די פרויען, אנו נזקקים להם, עמיר אונז גיין וואוינען מיט זייערע פרויען, א פרוי דארף דאך האבן אביסל סעקס, פריה ורביה. כיוון שראו ישראל כך ווי די אידן האבן דאס געזען, חזרו על נשיהם בלא טבילה בעל כרחם, זענען זיי געגאנגען וואוינען מיט די ווייבער אן קיין מקווה בעל כרחך, נישט ווייל זיי האבן געוואלט, נאר עס איז נישט געווען קיין ברירה, אמרו, זיי האבן געזאגט רבונו של עולם, בעל כרחנו שלא בטובתנו, יעצט טו מיר דאס בעל כרחך און נישט מיט אונזער גוטן ווילן, פארוואס? ווייל שאין אישה רוצה לישב תחת בעלה בלא עונתה, א פרוי וויל נישט זיצן אונטער א מאן טאמער זי באקומט נישט אביסל עונה, אביסל תשמיש, אביסל סעקס. אמר להם הקדוש ברוך הוא האט דער אייבערשטער געזאגט הואיל ועשיתם בלא כוונה עטס האטס געטון אן א כוונה אני אטהר אתכם איך וועל ענק רייניגן ופתח לכל אחד ואחד דער אייבערשטער האט פאר יעדן געעפנט מעיין בתוך ביתו א קוואל ביי זיך אין שטוב והיו נשותיהם טובלות די פרויען האבן זיך געטובל'ט בתוך ביתם אין זייערע הייזער ונתקיים עליהם און ס'איז מקוים געווארן מקרא די פסוק ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה עליהם, נאך א פסוק איז מקוים געווארן עוד מקרא זה דער פסוק אם רחץ השם את צואת בנות ציון, דער אייבערשטער אליינס האט אפגעוואשן די צואה פון די בנות ציון, כיוון שראו יוונים שאין ישראל מרגישים בגזירותיהם, די גוים די יוונים האבן געזען אז די אידן. ס'טוט זיי נישט עפעקטן זייערע גזירות. עמדו וגזרו עליהם גזירה מרה ועכורה האבן זיי גוזר געווען זייער א מיעסע גזירה, שלא תכנס כלה בלילה ראשון מחופתה, זאל נישט אהיים גיין אין שטוב, אלא זאל גיין אצל ההגמון, ביי דעם קעניג, דעם פרץ, איך ווייס נישט וואס א הגמון הייסט פונקטליך, שבמקום ההיא, די לאוקעל באהערדע, זי גייט וואוינען קודם מיט מיטן גוי. כיוון ששמעו ישראל די אידן האבן געהערט כך אזוי רפו ידיהם איז שוואך געווארן זייערע הענט ותש כוחם, ס'איז.

והיו יוונים מתעללות בבתולות ישראל. און די יוונים האבן געשענדעט די אידישע מיידלעך. ונהגו בדבר הזה שלש שנים, דאס האט אנגעהאלטן דריי יאר און שמונה חדשים און אכט חדשים, עד שבא מעשה, ביז ס'איז געקומען א מעשה, של בת מתתיהו כהן גדול, שנשאת לבן חשמונאי, האט חתונה געהאט צו בן חשמונאי, ואלעזר היה שמו, און אט די ברכות וואס משה רבינו בענטשט, ווען ער רעדט דארטן פון שבט לוי, זאגט רש"י דארטן אז ס'איז געווען אלעזר, ווייל רש"י פאררופט זיך אויף דעם מדרש אז אלעזר איז זיך געגאנגען מלחמה האלטן מיט אלע יוונים ווייל זיין כלה האט אים אנגערייצט, הערט וואס זי האט אים געזאגט. בקיצור, אלעזר איז געווען זיין נאמען, כיוון שהגיע יום שמחתה הושיבוה באפריון מ'האט זי געזעצט אויף אזא אפריון, דאס איז אזא בענקל וואס מען זעצט אראפ קודם א כלה, וכשהגיע זמן הסעודה און ווען ס'איז געקומען די צייט פון די סעודה נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי שלא היו באותו הדור גדולים מהן, קיינער איז נישט געווען גרעסער פון זיי. איך וואלט זאגן מען זעצט אויף אן אפריון, איך ווייס אלע אידישע מנהגים ווערן דאך פארגעסן ווייל אונז קען מען דאך נישט קיין מנהגים, איך געדענק ווען מיין מאמע האט חתונה געמאכט מיין שוועסטער איז ר' נתן יוסף האט אויפגעקאלט, ניין ס'איז נישט געווען מיין שוועסטער ס'איז שוין געווען מיין שוועסטער'ס טאכטער די וואס האט יעצט פארלוירן אין קאראונע א מאן נעבעך א יונג ווייבל עניוועי איז האט ער געזאגט אז אינדערהיים איז געווען א מנהג אז מען האט אראפגעזעצט קודם די כלה אויף א פשוט בענקל און אלע שושבינים האבן זיך אויפגעשטעלט און אזוי איז ער געגאנגען זיצן אויף די חופה פלאץ תרמ ש האט זיך האט מיין מאמע אים געזאגט איך קען אויכעט אידישע מנהגים ביי אונז איז געווען דער זעלבער מנהג און איך ווינדער מיך אז אין אמעריקע טוט מען נישט דעם מנהג אונז ווייסט מען דאך ליידער גארנישט עניוועי איז ווען ס'איז געקומען די סעודה די צייט פון די סעודה לכבוד מתתיהו און חשמונאי. וואס זיי זענען די גרעסטע אין יענעם דור, מען האט אראפגעזעצט די כלה אויף דעם שטול, אויף די כלה שטול, און שטעל דיר פאר וואס זי האט געטון, וקרעה זי האט צוריסן, זי האט צוריסן, פורפירון שלה, דאס איז אזא אזא וועסטל וואס מען האט, לפני כל ישראל פאר אלע אידן, און זי האט זיך געשטעלט ווען זי איז געווען אויפגעדעקט כשהיא מגולה, זי איז געווען אזוי ווי אין א טאפלעס באר, זי האט נישט געהאט גארנישט אויף די בריסטן. יעצט כיוון שראו אחיה, איר ברידער האבן עס געזען, כ א אזוי נתביישו זענען זיי פארשעמט געווארן, ונתנו פניהם בקרקע, זיי האבן זיך אראפגעווארפן אויף דער ערד, זיי האבן אריינגעלייגט דעם פנים אין דער ערד פאר בושה, וקרעו בגדיהם, ועמדו עליה להרגה, זיי האבן זיך אויפגעשטעלט, זיי האבן איר געוואלט הרג'ענען אויף טויט. אמרה להם, האט זי געזאגט פאר זיי, שמעוני, א אחיי, מיינע ברידער, ודודי, מיין חתן, ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ערומה? מה דאך אויף אזא קליינע עבירה וואס האבן געשטאנען פאר אפאר צדיקים נאקעט בלי שום עבירה קיינער דא נישט געזינדיגט גארנישט הרי אתם מתקנאים בי ווילט עטס זיך מקנא זיין אין מיר ואין אתם מתקנאים און עטס נעמטס ענק נישט אן פאר מיר למסרני אז מען גייט מיך איבער געבן באלד נאך די חופה ביד ערל אין די האנט פון א גוי להתעולל בי ער זאל שפעטן פון מיר ער זאל טון זנות מיט מיר הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה. לערנט זיך אויס פון שמעון ולוי שלא היו להם אלא שניים זענען געווען צוויי וקנאו לאחותם והרגו כרך כשכם און זיי האבן געהארגעט א גאנצן כרך אזוי ווי שכם ומסרו נפשם על יחוד של מקום ועזרם השם דער אייבישטער האט זיי געהאלפן ולא הכלימם מען האט זיי נישט פארשעמט ואתם זאגט זי חמשה אחים איך האב פינף ברידער איך האב א ברידער וואס הייסט יהודה יוחנן יונתן. שמעון און אלעזר, אלעזר איז געווען דער חתן, ופרחי כהונה, איז דאך דא יותר ממאתים בחור, מער פון צוויי הונדערט בחורים, שימו בטחוניכם, לייגטס ענקער בטחון על המקום אויפן אייבערשטן והוא יעזור אתכם, ער וועט ענק העלפן, שנאמר וואס איז דא א פסוק אין שמואל א', קאפיטל א', פסוק י ד, כי אין מעצור לה' להושיע, דאס איז די חנה, חנה'ס תפילה, ופתחה פיה בבכי, זי האט אנגעהויבן צו וויינען, די דרור איז אויף געזאגט רבונו של עולם, אם. אתה לא תחוס עלינו, חוס על קדושת שמך הגדול שנקרא עלינו, אויף אונז קען זיין האמיר נישט קיין זכי' צו האבן א נס, אבער אונז האמיר דיין נאמען ווערט גערופן אויף אונז, האב רחמנות אויף דיין הייליגן נאמען, ונקום היום נקמתנו, און נעם דיך נקמה, באותה שעה די צייט נתקנאו אחיה ואמרו זיי האבן געזאגט בואו ונטול עצה, מה נעשה וואס זאל מען טון, נטלו עצה האבן זיי גענומען עצה,

אלא עם המלך, אונז זעמיר נישט אין זעלמאנטש, אונזער שוועסטער זאל וואוינען מיט א הגמון, מיט א גאווערנער, אלא עם המלך שהוא גדול כמותינו, דער קעניג איז אזוי גרויס ווי אונזער טאטע. ונכנס עליו, זענען אריינגעגאנגען, ונכנס עליו, זיי האבן זיך אפגעשמועסט אז זיי וועלן אריינגיין ונהרגהו מ'וועט אים הארגענען, ונצא מ'וועט ארויסגיין, ונתחיל אחר כך בעבדיו ובשריו, נאכדעם וועמער אנהייבן אין זיינע קנעכט און אין זיינע הערן. והשם יעזרנו וישגבנו, נטלו עצה האבן זיך איינער מיטן אנדערן אפגערעדט. ועשה להם הקדוש ברוך הוא, האט זיי דער אייבערשטער געמאכט תשועה גדולה, גרויסע ישועה. ושמעו בת קול מבית קודש הקדשים, כל ישראל נצחו טליא באנטוכיא. כן המקום יעשה המקום ישועה בימינו אלה, אזוי דער אייבערשטער מאכן ביי אלעם ווי מען וועט זיך אננעמען פאר זיין כבוד איז זעט עטס איין קלוגע פרוי האט געראטעוועט דעם גאנצן מצב שטעלט זיך פאר יעצט איך האב געזאגט אויף מיין האטליין פאריגע וואך כ'מיין כ'האב עס נאכנישט געזאגט אויפן האטליין צו אפשר יא כ'האב עס געזאגט דאכט זיך מיר נאר אויף וואטסעפפ אז טאמער א פרוי ווערט נבעלה לפסול לה טאר זי נישט חתונה האבן צו קיין כהן. האב איך געזאגט אזוי ווי א טאטע מיט א טאכטער דאך דא היינט אזוינפיל קעיסעס רבותי איך זאל נאך האבן אזוינפיל גוטע געבענטשטע יארן וויפיל קעיסעס ס'דא יעדן טאג יעדן טאג יעדע שעה קאלט מיך אפ ר' נחום מי טו מי טו מי טו מי טו ס'איז דאך אנבעליוועבל די מענטשן האבן טאקע נישט געהאט וואס צו טון דא זאגט זי דער אייבערשטער מ'טאר די אייגענע פרוי נישט אנרירן ווען זי איז א נידה און גייסט טאטשן דיין טאכטער זי איז א נידה דאורייתא אויסער דעם וואס ס'איז דא אן איסור צו וואוינען מיט א טאכטער ס'איז אן ערווה דאורייתא איז זי נאך א נידה אויכעט וואט א שעים דאס איז א א מעסד אפ קאמיוניטי, כ'וויל ענק זאגן איין זאך, איי דזשאסט דאונט ביליוו אז דער אייבערשטער ליידט נאך, איך האלט וואן דעי איז גאנא ווייפ אס אלל אף חס ושלום, באט עניוועי, קאלט מיך אפ א רב, איר ווייסט איר זענט שוין צודרייט אויף טויזענט, מען זאגט איר זענט צודרייט, אבער ס'נישט דא אזא הלכה, אז זי איז געווען א פנויה האט זי געמעגט חתונה האבן צו א כהן, זאג איך דעם איד, איר ווייסט. וואס זענט איר? א רב? א רבי? א דיין? איך וועל אייך געבן וואו נאכצוקוקן, אין מסכת כתובות, ביי נבעלה בין הקרונות, און אין שלחן ערוך, איך וועל אייך זאגן פונקטליך וואו אלעס שטייט. בקיצור, ער קאלט צוריק א טאג שפעטער און ער זאגט, איר ווייסט, איך האב געפרעגט אנדערע רבנים, זיי זאגן, איר זענט נישט צודרייט, אונז זעמער צודרייט, ווייל ס'איז אמת וואס ער זאגט. בקיצור, בין איך יא גערעכט? פיין, זייער גוט. יעצט איז די שאלה איז, וואס טוט זיך טאקע מיט די אלע? ס'איז תצא? מ'קען עס לאזן אויף בדיעבד? איך ווייס נישט. משא"כ היינט נישט קלאר אין גארנישט וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, ס'איז דא א תשובה נודע ביהודה ווי איינער האט געוואוינט מיט א פרוי, ס'איז געווען זייער א שיינע פרוי, שפעטער האט זי אים אזוי ליב געהאט זי האט אים גענומען פאר אן איידעם פאר איר טאכטער, איז דא א גאנצע תשובה, ער האט געוואלט תשובה טון נאך דריי יאר זינדיגן ס'איז שוין נמאס געווארן דאס פרוי, האט ער שרייבט ער א בריוו צום נודע ביהודה ער וויל תשובה טון, נישט ער אליין, ער האט געהייסן זיין רב זאל שרייבן, קיצור דער נודע ביהודה געבט אים דארטן א תשובה וואס ער דארף טון, זאגט אים דער נודע ביהודה זאלסט דיך נישט לאזן פארפאפן פון די ספרים פון די מוסר ספרים וואס זיי זאגן אויף. פגם הברית העלפט נישט קיין תשובה, אזוי זאגט ער מ'זאל זיך נישט לאזן פארפאפן ווייל דאס איז ליגנט, עס האט עס קיינער נישט געזאגט, כ'האב יעצט געטראפן אין ספר הברית ער רעדט וועגן זרע לבטלה אז די זאמען האט אין זיך א חיות, מ'קען עס זען, כ'האב עס געזען אסאך מאל ביי א מייקראסקאופ, איך פלעג גיין וועגן געוויסע זאכן פאר מענטשן, איך בין געווען א משגיח אסאך מאל ביי די זאכן, בקיצור מ'קען זען ס'איז שווימט אזוי ווי א גרויסע פיש טענק, ס'שווימט פישעלעך, דאס וואס די גמרא זאגט כאילו הורג את הנפש, דאס איז נישט קיין דזשאוק, עס איז נישט אנדערעסטמעיטעד. איז למעשה איז עס א גרויסע עבירה דאס צו טון, און וויאזוי אונז האבן זיך אריינגעלאזט אזעלכע פארשטינקענע פארשאלטענע דרכים, און יעדער האט מורא געהאט צו רעדן, און שטעל דיר פאר וואס מען האט געטון, מען האט נחום ראזענבערג געלייגט אין חרם ווייל ער האט א מנוול'ישע האטליין, און כ'קען זאגן די אלע וואס האבן דארט אונטערגעשריבן דעם פוילן אויף דורי דורות, ס'איז אנבעליוועבל וואס זיי האבן געטון, זיי האבן געוואלט ס'זאל ווייטער אנהאלטן, וויאזוי האט טראמפ געזאגט, איך וועל ארויספאמפן דעם סוואמפ. אבער טראמפ'ן האט מען געוועלט, יעצט האט מען אים נישט געוועלט איז ער ארויסגעפאלן, מיך וועלסטו נישט, מיך האט דער אייבערשטער אראפגעשיקט דא פאר א מישען, און איך האלט עס ביים טוהן רויט אדער טויט, עס גייט זיך אויפהערן, און רבותי הערטס אויף צו טשעפען מיט קינדער, עטס האטס נישט קיין שום רעכט, האלטן יעצט אין איין אפקאלן א פארהייראטע מענער, איך ווייס וואסערע א חזיריי דא איז געווען, מען האט דאך נישט געטארט רעדן פון דעם, קיינער האט דאך נישט געוואוסט וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, איך האב אים געזאגט, ס'איז געווען איינער האט מיך אפגעקאלט זיין אייגענע מאמע פלעגט אים געבן א באד יעדן פרייטאג, אין דער וואנע אינדערהיים, זי האט אים נישט געלאזט גיין אין מקווה ווייל דארטן קען מען דאך נכשל ווערן, און ער געווען אכצן יאר און זי האט אים נאך געבאדן, און זי פלעגט אים טשעפען און שפילן מיטן אבר ביז ס'איז ארויסגעקומען זרע, ער האט חתונה געהאט, איז ער ערשט געוואויר געווארן וואס זי האט געטון מיט אים, ער איז אזוי צו צוקאכט, איך האב אים געשיקט שוין צו א דאקטער, איך האלט אז א דאקטער וועט אים אויך נישט העלפן, אז זיין אייגענע מאמע קען דאס טון מיט א קינד וואס איז זי משוגע געווארן, איז שי קרעזי? נאך וואס. צניעות, און מען טאר נישט רעדן פון דעם, מען דארף לייגן חרם, נחום ראזענבערג קלערט אויף די בחורים, עטס ווייסט אזעלכע פילטי פיגס וואס עטס זענטס, דער רבי זכרונו לברכה האט גערעדט צו די מלמדים מען זאל רעדן מיט די קינדער, איז געווען דארט א מלמד, מען קען עס הערן, כ'האב עס געהערט אויפן טעיפ, ס'איז דא געדרוקט אויך, כ'האב ארויסגענומען אלע וואס דער רבי האט גערעדט צו די מלמדים מען זאל רעדן מיט די קינדער, עס איז דארטן דא איינער א מלמד איך קען אים נישט אויפן נאמען, און ער פרעגט דעם רבי'ן, רבי הייסט דו ווילסט אויסלערנען די קינדער זנות, דעטס דעטס יור אינסענטיוו וואס דו ווילסט, האט דער רבי א לאך געטון, העי דער געבט אזא שמייכל, הע הע הע, איר ווייסט נישט וואס די קינדער ווייסן אלץ? זיי ווייסן אלעס, דער נאט מיסינג עניטינג, זיי ווייסן עס נאר נישט אויף א הייליגן וועג, אבער דער נאט מיסינג עניטינג, איך האב דאך געלערנט מיט כ'האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, כ'האב דורך געווארפן אפאר טויזנט חתנים, און כ'וויל ענק דערציילן, כ'האב קיינמאל נישט געזאגט א בחור וואס מ'דארף טון און וואס מ'מעג טון, כ'האב נאר געדארפט זאגן וואס מ'טאר נישט טון, ווייל וואס מ'דארף טון און וואס מ'מעג טון האט ער שוין געוויסט, ס'האבן אלע געוויסט, דער אהל הי' האט זיי קיינמאל נישט געמאכט פון קיין ראזשינקעס און קיין אויסגעטריקענטע רעזינס. זענען נישט ווי מען זאגט אויף עברית זאגט מען הם לא צמוקים זענען נישט רעיזענס זענען גוטע פרישע פרוכטן שוין סא דאס האב איך ענק געוואלט ווייזן נאר איין חלק אלעס האט צוטון מיט די פרויען און אזוי די נס פורים האט אויך צוטון מיט די פרויען אלעס איז די פרויען ברוך המקום געבענטשט זאל זיין דער אייבישטער אז ער האט ענק אריינגענומען אין די מלחמה קעגן די מלחמות היצר ווען ער האט ענק נישט ביי אונז וואלט מען אלעס געמעגט וואלט נישט געווען קיין שום פראבלעם גארנישט.

אלע מאכן אחוץ איינס, קינדער, שטייסט דא האט זיך אפגעקאכט, מען האט געטון ממש וואס מען האט געוואלט, מען האט גענומען געלט, און די פלא פון די זאך איז, איך זאג עס איבער ווייל דער עולם גלייבט מיר נישט, מען האט דעם דברי יואל אויך פארפירט, מען האט אים געזאגט מען נעמט נישט קיין געלט, מען האט אים פארפירט און ליגנט געזאגט, אז האט הונא ואמר, איז דער טיטוס האט אויך געהאט א נייעם פארטל, ער גייט דורך ווי מען האקט אייזן, בום בום בום, ווערט שטיל דער יתוש דער ווערעם.

אונז קען מען נישט סאבסטיטוטן גארנישט, נאר וואס ער מאנט דאס מוז מען אונז פאלגן, און אז נישט פארט עס נישט גוט, איז נישט גוט פארן. האבן אונז דען נישט געליטן גענוג פון די אלע טרייפענע פלייש, ס'איז געווען א חיה אין מאנסי, עטס געדענקט דעם חברה'מאן און אנדערע, זיי האבן דאך שוין גענוג געליטן, אונז באצאלן דאך טאפ

דער מענטש האט אפילו אין גיהנום נאכנישט אריין, ער טויזענט יאר און אויב נישט מער וועט ער זיך נאך דרייען אין כף הקלע. יעצט ס'איז דא אמאל איינער וואס האט נישט געהאט קיין שום געלעגנהייט עס צו פאררעכטן, ווי איך האב געהערט אמאל פון רבי יוסף שטיינער, ער האט עס געזאגט, ער זאגט דער מענטש האט געקענט דער מאכן דאס כשרות אין אמעריקע דאס העכסטע, איז ער געווען משוגע, מען האט אים געאפערט אפאר טאלער, ער האט אמאל געזאגט ער האט אכצן שליימען, וואס האט ער יעצט פון די אכצן שליימען, אפילו א באטל פעפסי קאלע אדער קאוק, וואס דאס איז לעבן סאטמארע בית החיים אז ער ווערט דארשטיג,

עס איז תורה און יראת שמים געבויעט איבער דאס שול איבער די גאנצע וועלט, און דעטס איט. צו ער יא געווען משיח צו נישט, לאמיר לייגן די זאך צו זייט. לכאורה משיח איז דאך דער גרעסטער מענטש ביי כלל ישראל. קען דאך אברהם אבינו זאגן פארן אייבערשטן וואס האסטו מיך נישט געמאכט משיח, וואס האסטו געמאכט משיח משיח? און די זעלבע קען יצחק טענה'ן, און די זעלבע יעקב. נאר וואס? משיח איז א נשמה כללית פון גאנץ כלל ישראל אינאיינעם, און דאס איז א ספעציעלע נשמה און דאס האט נאר איינער, משיח השם. אברהם איז אויך געווען א נשמה כללית, יצחק אויך, און יעקב אויך, אבער יעדער איינער פאר זיך איז געווען, האט ספעשעלעזירט אין א געוויסע מידה, אברהם, חסד, יצחק,

נאר פאררופן א דיין, מען געט אויף יעדע זאך פרייז, מען געט פרייז ווער ס'קען ליקוטי מוהר"ן, איך בין נישט קיין שונא חלילה פאר ר' נחמן, פארקערט איך גיי ענק זאגן א סוד, כ'ווייס נישט צו מען מעג עס וויסן, אין מיין ספר ברענג איך צוואנציג אדער דרייסיג בלעטער פון ר' נתן, איך זאג שיעורים איבעראל, מענטשן פרעגן מיך פארוואס א מעיין איז מטהר בכל שהוא, פארוואס איז אנדערש א מעיין ווי מי גשמים, זאג איך זיי ר' נתן זאגט עס, ר' נתן איז מסביר.

געוואוינט האבן זיי אין אין וואשינגטאן הייטס האבן זיי געוואוינט, זיי האבן אבער געלערנט אין בארא פארק אין סקול, איך האב שוין לאנג געזאגט די אלע וואס זיי קומען און זיי לערנען דא אין סקול און זיי דרייען זיך אליינס ס'איז די גרעסטער חורבן, איך האלט אז יעדע סקול דארף מאכן א געהעריגע דארמעטארי און זיי זאלן זיין פאראנטווארטליך, עניוועי וואס ס'איז געשען איז איז א מורא'דיגע זאך, ס'האלט מיך אפ איינער און ער זאגט מיר אזוי, איך בין געווען א תלמיד'ס דא אין בארא פארק, זאגט ער געזאגט ווי? אין דארטן אין געוואוינט האט זי וואשינגטאן הייטס זי פלעגט אהיימגיין אויף שבת און דארטן ביי איר משפחה איך ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז געווען אבער איך ווייס יא נאר איך וויל נישט צופיל אריין גיין ויהי היום האט ער געכאפט מיט איר א שמועס און ער האט זי בועל געווען ער האט זי געעפענט ער האט געז ער האט זי געשפילט מיט איר הי דיד עווריטינג וואט יו שודנט האוו דאן יעצט למעשה איז זי נישט ארויס געגאנגען דעמאלטס אלארעמירן וואס ס'איז נישט געווען נאך די צייט ס'איז פאר ראזענבערג טיימס

מעג מען זיך לאזן ווערן א וויקטעם? איך ארבעט יעצט, איך האב עס פארציילט פאר עטליכע פרינסיפעלס, איך האב געזאגט מען דארף מאכן אז די סקול זאל דינגען אן אפארטמענט, און די סקול זאל האבן א השגחה, און ס'זאל האבן ווידיאו קעמערעס, פארשטייט זיך נישט אין בעדרום נאר אלעס ארום, וועגן ווער דרייט זיך דארט, און ביז ווילאנג מען וועט דאס נישט מאכן, רבותי יור סטיל אינדרויסן, בחוץ, שטייטס נאך אינדרויסן, און דאס איז אויך צוגעקומען מכח דעם וואס מען האט גערעדט, ווי זאל מיר בייפאלן אז ס'איז כמעט שוין נישט דא קיין הויז וואס מען האט נישט

ביי אים איז אביסל אנדערש, יעדער מענטש בויעט א געוויסן הויז און ער ווייסט אז טאמער וועט ער טוען א זאך וואס טויג נישט וועט עס אים האן, ס'איז אבער אסאך לאבאלאבאלאבאלאטישע מענטשן, בעלי בתישע, איך ווייס נישט וויאזוי צו רופן דאס די בהמישקייט, ס'איז דאך אזוי, ס'ברענגט אריין א געוויסע פחד קיינער וויל נישט מען זאל אים כאפן, איך ווייס איינער א איד האט באצאלט הונדערט טויזענט דאלער און אריינגעשטופט א יונגעל אין די מקווה, אריינגעשטופט אינעם לאך אין די מחילה.